ברוך השם, מסכת סוטה, דף ג עמוד א', די פערדע שורה.
תניא, מיר האבן געלערנט, היה רב מאיר אומר, רב מאיר האט געזאגט, אדם עובר עבירה בסתר, א מענטש טוט אן עבירה באהאלטן, ווי מען רעדט דאך דא פון א אישה פרוצה וואס טוט די עבירה באהאלטן, פארבארגענעם ארט, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי, און דער אייבישטער גיט אין דעם הארץ פון איר מאן ער זאל איר ווארענען, און די זאך ווערט נתפרסם פאר אלעמען. ווי זע איך אז די זאך ווערט נתפרסם? שנאמר שטייט אין פסוק, ועבר עליו רוח קנאה, ואין עבירה, דאס וואס שטייט דאס לשון ועבר איז נישט אלא לשון הכרזה, אז דער אייבישטער מאכט אז די זאך זאל ווערן באוויסט, ווי זעען מיר אז ועבר איז א לשון פון אויסרופן, שנאמר שטייט אין פסוק ויצו משה ויעבירו קול במחנה, איז דאך דאס שטייט ביי די משכן אז מען האט אויסגערופן, מען האט שוין גענוג געברענגט זאכן צום משכן מען דארף נישט מער, איז דאך דארטן איז דאך די טייטש מען האט געוואלט אלע זאלן עס הערן, איז דא אויך וואס עס שטייט ועבר אז אלע טוען הערן, ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, אין אדם עובר עבירה, א מענטש טוט נישט קיין עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, נאר אויב עס גייט אריין אין אים א רוח שטות, שנאמר שטייט אין פסוק, איש איש, כי תשטה אשתו. אין פשטות איז דאך דער טייטש דאס ווארט תשטה פון לשון אפקערן, זיך אוועקגיין פון דרך הישר. אבער דער דיוק איז תשטה כתיב, ווי דער מהרשא זאגט, ס'האט געדארפן שטיין איז לשון פון נטיה, אדער אדער ס'האט געדארפן שטיין איז מיט א סמך האט געדארפן שטיין, אויב ס'פון דעם לשון עשה סטים שנאתי האט עס געדארפן שטיין מיט א סמך. די טייטש איז טאקע אפקערן, נאר אויב ס'איז געשריבן מיט א שין צו זאגן אז ס'איז א ענין פון שטות. תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה, אין די גאנצע תורה האבן מיר דאך א כלל על פי שנים עדים יקום דבר, און דא אויך, נאכדעם ווי ס'איז געווען קינוי וסתירה, זאגט איין עדות נאר. אז זי איז נטמאה טו איך גלייבן, פארוואס? שרגליים לדבר, ווייל ס'איז דאך דא א באווייז אויף דער זאך אז זי איז געווארן טמא, ווייל שהרי קינא לה, ער האט דאך איר געווארנט אז זאל נישט גיין למקום סתר מיט דעם מענטש, ונסתרה, און זי האט זיך מיט דעם נישט גערעכנט נסתרה, ועד אחד מעידה שהיא טמאה, און ס'איז דא א עד אחד וואס ער זאגט עדות אז זי איז טמא. אמר ליה רב פפא לאביי, האט רב פפא געזאגט צו אביי, והא כי כתיבה קינוי בתר סתירה וטומאה היא דכתיבה, וואס זאגן מיר, פארוואס איז עס רגליים לדבר, ווייל ס'איז פריער געוועזן קינוי וסתירה, אבער דאס וואס שטייט אין די תורה כי כתיבה קינוי, וואו לערן איך אפ די קינוי פון דעם פסוק י ד, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, און דעם דין אז איך גלייב איין עדות, דאס שטייט שוין פריער, פריער אין פסוק י ג שטייט ונסתרה והיא נטמאה, ועד אין בה קיין צוויי עדות איז נישט דא נאר איינער, והיא לא נתפשה ווערט זי דאך אסור. זע איך דאך אז איך גלייב עד אחד ווי מען זאגט אז ס'איז נישט געווען פריער קיין קינוי, אמר ליה האט ער אים געזאגט דאס וואס שטייט נאכדעם ועבר עליו רוח קנאה איז ועבר איז די טייטש וכבר עבר אז פריער איז שוין געוועזן קינוי. פרעגט די גמרא אלא מעתה לויט דיר נאך, שטייט אין פסוק ועבר לכם, ס'וועט אייך דורכגיין כל חלוץ, משה רבינו האט געמאכט א תנאי מיט די בני גד און בני ראובן אז זייערע פאמיליעס קענען פארבלייבן אין עבר הירדן, נאר זיי זאלן גיין פאראויס מיט יהושע'ן ווען מען גייט דורך דעם ירדן איינצונעמען מיט די אידן, הכי נמי וועסטו אויך זאגן אז מען מיינט זיי זענען שוין דורך געגאנגען, זעסטו דאך אז ועבר איז די טייטש להבא און נישט עבר. ענטפערט די גמרא התם דארטן מדכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק ונכבשה הארץ לפני ה' די לאנד וועט ווערן איינגענומען פאר דעם אייבערשטן, ואחר תשובו, און נאכדעם וועט איר צוריק גיין, אז עס שטייט דאס לשון תשובו וועט איר אומקערן, ווייזט שוין אויס משמע דלהבא, ווייסט מען שוין זיכער להבא. אלא אבער הכא דא ביי דעם פסוק ועבר עליו רוח קנאה, אי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן כדכתיבי אזוי ווי שטייט אז פריער איז געווען ונסתרה און והיא נטמאה, און ס'איז דא איין עדות והיא נטמאה, און ועבר איז בתר טומאה וסתירה, אז די ועבר איז נאכדעם ס'איז שוין דא א עד אויף טומאה, און איך אויב אזוי קינוי למה לי, וואס דארף איך שוין האבן קינוי, זי איז דאך שוין געווארן גע'אסר'ט דורך דער וואס דער עד אחד זאגט אז זי איז געווארן טמא. תנא דבי רבי ישמעאל, מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, אין אדם מקנא לאשתו, א מענטש טוט נישט ווארענען זיין פרוי אל תסתרי עם פלוני, אלא אם כן נכנסה בו רוח, ווי מ'זאגט פון הימל האט מען אים אריינגעגעבן דאס, ווייטער וועט די גמרא זאגן צי מ'מיינט רוח טהרה אדער רוח טומאה וואס קומט דורך דעם שטן. שנאמר, שטייט אין פסוק, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, מאי רוח, וועלכע רוח וועט אויף אים אראפקומען? רבנן אמרי רוח טומאה, אז דאס וועט קומען פון דעם שטן וואס ער וויל אים זינדיגן, א נסיון ער וויל אים אריינברענגען אין כעס, ווייל אין אמת'ן דארף ער נישט מקנא זיין, נאר ער קען איר מחנך זיין ווי מען זאגט מיט מיט פיתויים, און איבעררעדן זאל נישט זינדיגן. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, רוח טהרה, דאס קומט פון רוח טהרה, וואס דער מענטש פארדריסט, ער האט פיינט פריצות. ומסתברא דער שכל זאגט כמאן דאמר רוח טהרה, ווי דער וואס ער זאגט אז דער רוח וואס רבי ישמעאל זאגט מיינט מען רוח טהרה. דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אז וקנא את אשתו איז נישט די טייטש ס'איז א מוז נאר אויב ער וויל טוט ער איר ווארענען. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, חובה, אויב ער זעט אין איר א דבר פריצות און ער איז איר חושד פון איינעם, איז זאגן זאל איז א מצוה ער זאל איר ווארענען, א חובה ער זאל איר ווארענען. אי אמרת בשלמא, רוח טהרה, אויב איך וויל זאגן דאס וואס שטייט פריער אין דער ברייתא, תנא דבי רבי ישמעאל אין אדם מקנא לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח מיינט מען רוח טהרה, שפיר, פארשטייט זיך אז ס'איז א רשות וואס רבי ישמעאל זאגט, דאך די ברייתא זאגט דאך אויך רבי ישמעאל, און ס'איז אויך גוט וואס רב עקיבא זאגט חובה, אלא אי אמרת רוח טומאה, אז דו זאגסט אז דער ענין פון קינוי איז א שלעכטע זאך, ס'איז א ענין פון טומאה דאס טוט ברענגען כעס, רשות, איז דען א רשות פאר א מענטש ער זאל זיך ברענגען אריין אין טומאה, צו וחיוב חובה א חוב לעיולי לאיניש א מענטש זאל אריין ברענגען רוח טומאה בנפשיה, דעריבער מוז איך טייטשן אזוי אז רבי ישמעאל זאגט דארטן אז מ'מיינט רוח טהרה. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, שטייט אין פסוק וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר, און רבי עקיבא זאגט, חובה. נאך א מחלוקת איז דא, לה יטמא רשות דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר חובה, ביי די כהנים שטייט דאך, אליו, א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיין מת, נאכער ווערט דאך דערמאנט כי אם לשארו אויסגערעכנט די זיבן קרובים, און כי אם לשארו הקרוב אליו לה יטמא, טייטשט רבי ישמעאל לה יטמא אז ער וויל מעג ער זיך מטמא זיין צו די שבעה קרובים, אבער קיין חוב איז נישט דא, און רב עקיבא זאגט ס'איז א חוב. אין די גמרא דערמאנט זיך דארט אין זבחים א מעשה מיט יוסף הכהן, ער האט זיך נישט געוואלט מטמא זיין, האט מען אים מטמא געווען בעל כרחו. נאך א דריטע מחלוקת איז דא, שטייט אין פסוק לעולם בהם תעבודו, ביי א עבד כנעני שטייט לעולם בהם תעבודו, רשות דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט, איך, ס'איז נישט קיין חוב, אויב איך וויל, קען איך אים באפרייען אויכעט. ורבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, חובה, רבי עקיבא זאגט ס'איז א חוב, אז איינער איז משחרר דעם עבד, איז ער עובר בעשה, דאס איז לעולם בהם תעבודו, דאס איז א עשה. אמר ליה רב פפא לאביי, האט רב פפא געפרעגט אביי, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, רב משרשיא לרבא, רב משרשיא האט געפרעגט רבא, לימא, וויל מען זאגן, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בכל התורה כולה הכי פליגי, אז דמר, אומעטום וואו די תורה זאגט עפעס צו טון, איז זיי קריגן זיך אין דעם, דמר אמר רשות, רבי ישמעאל זאגט א רשות, ומר אמר חובה, למשל די תורה זאגט, ודברת בם, וועט רבי ישמעאל זאגן, יא, ס'איז א רשות, אז דו ווילסט וועסטו לערנען, און רבי עקיבא וועט זאגן, א חוב, איך זע דאך די זאכן וואס פשטות איז דאס א לשון ציווי, זאגט רבי ישמעאל, אז ס'איז נישט קיין ציווי, נאר די תורה זאגט דו האסט רשות, איז דאך אלע מצוות עשה'ס, קען איך דאך אויך אזוי טייטשן, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, רשות, אז דו ווילסט קענסטו נעמען. אמר ליה האט ער אים געזאגט, ניין, די טעם פון רבי ישמעאל'ן וואס קריגט וואס ער קריגט, קריגט ער נאר אויף דיע דריי ערטער, הכא בקראי פליגי, אויף דיע ערטער איז דא פסוקים וואס די. מכח דיע פסוקים לערנט רבי ישמעאל אז ס'איז רשות. האט מען געלערנט, שטייט אין פסוק וקנא את אשתו, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, רשות דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט ס'איז א רשות נישט קיין חוב, רבי עקיבא אומר חובה, מאי טעמא דרבי ישמעאל וואס ער לערנט אז ס'איז רשות, סבר לה כי האי תנא, ער האלט ווי דער תנא. פארוואס וואלט איך געוואלט מיינען אז מען טאר נישט ווארענען איר וואס די תורה זאגט רשות דו מעגסט איר ווארענען? דתניא האבן מיר געלערנט ר' אליעזר בן יעקב אומר, ר' אליעזר בן יעקב זאגט, כלפי שאמרה תורה, די תורה זאגט, לא תשנא את אחיך בלבבך, זאלסט נישט פיינט האבן דיין ברודער אין דיין הארץ. יכול קאָן איך מיינען, כגון זה, אַז אויך איז דאָ אָ, ער וועט זען די פרוי פירט זיך נישט אויף ווי געהעריק, זאָל ער זאָל ער איר נישט וואָרענען, פאַרוואָס דאָס וועט דאָך שאַפן שנאה. תלמוד לומר שטייט אין פּסוק, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, אַז כאָטש כ'האָב דיר געזאָגט לא תשנא את אחיך, אבער דא אין אזא איין פאל אז דו ווילסט מעגסטו איר ווארענען. אויב איך זאל נישט געווען האבן דעם פסוק וקנא את אשתו וואלט איך געוואלט מיינען אז מען טאר נישט. ורבי עקיבא. לכאורה לאמער וואנען ווייסט רבי עקיבא. לאמער זאגן אז דאס וואס שטייט וקנא את אשתו גייט מיר נאר מתיר זיין אז איך מעג, כ'זאל נישט מיינען אז דאס גייט אריין אין לאו פון לא תשנא את אחיך. רבי עקיבא זאגט, קינוי אחרינא כתיב, ס'ווערט דערמאנט נאכאמאל קינוי, אין פסוק שטייט אזוי. ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה, איז דער אנדערער וקנא איז דאך מיר איבריג, ס'האט געקאנט שטיין והנה וקנא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה והיא לא נטמאה, אז שטייט מען נאכאמאל דערמאנט וקנא את אשתו צו זאגן אז עס איז א חוב. ורבי ישמעאל איז דאך א שאלה אויף רבי ישמעאל אויב צו געבן דעם רשות אז איך מעג ווארענען, איז דאך גענוג איינער, וואס שטייט מען נאכאמאל? ער זאגט אזוי, איידי דבעי למיכתב והיא נטמאה והיא לא נטמאה, ער וויל דאך מיר שרייבן דער פסוק אויכעט אז קען זיין והיא לא נטמאה אז ס'איז ביי אונז א ספק, דאך טוט איר די תורה אסר'ן. צו דער מאַן מכּוח ספֿק ביז זי טרינקט. כּתיבֿ נמי, שטייט אויכעט וקנא את אשתו, אַי, ער איז דאָך מיר איבעריק, נאָר לכדתּנא דבי רבי ישמעאל, ווי מ'האָט געלערנט אין דער ברייתא פֿון רבי ישמעאל, דתּנא דבי רבי ישמעאל, כּל פּרשה שנאמרה ונשנית, יעדער פּרשה אין דער תּורה, וואָס איז געוואָרן געזאָגט און ס'איז געוואָרן איבערגעחזרט. לא נשנית איז נישט געווארן איבערגע'חזר'ט אלא בשביל דבר שנתחדש בה, ס'איז נאר געווארן איבערגע'חזר'ט וועגן א חידוש, דאס הייסט אז די נייע פרשה דארף איך נישט דרש'ענען אלע לימודים, ס'איז א גאנצע פרשה, אבער ס'קומט מיר נאר צו איין חידוש, איז דא אויך די זעלבע זאך די והיא לא נטמאה, דאס איז געווארן די נשנית. א פריער וואלט איך געוואלט מיינען אז דווקא ווען זי איז טמאה אז ער האט א באווייז צו דאס. רבי ישמעאל זאגט אלא אזוי, ס'גענוג ס'זאל מיר שטיין ועבר עליו רוח קנאה, דאס רבי עקיבא זאגט וקנא את אשתו והיא נטמאה או לא נטמאה, פארוואס שטייט מיר נאכאמאל וקנא את אשתו? צו זאגן ס'א חוב. אבער רבי ישמעאל לערנט. אז ווייל ער וויל מיר זאגן והיא לא נטמאה, טוט ער מיר נאכאמאל זאגן דעם וקנא את אשתו, כאטש די וקנא את אשתו דארף איך ניט האבן, אזוי איז דער סדר אין תורה. פריער האבן מיר געלערנט די צווייטע מחלוקת, לה יטמא רשות, דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט, דאס וואס דער כהן איז זיך מטמא צו די שבעה קרובים, איז רשות, ער וויל איז ער זיך מטמא. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט חובה, עס איז א מצוה ער זאל זיך מטמא זיין. מאי טעמא דרבי ישמעאל, וואס איז דער טעם פון רבי ישמעאל? איידי דכתיב ווייל ס'שטייט אין פסוק, אמור אל הכהנים בני אהרן, זאג צו די כהנים אהרן'ס קינדער ואמרת אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, איצטריך למכתב לה יטמא. דארף מען דא אויך דערציילן לה יטמא אז צו קרובים מעג ער זיך מטמא זיין אויב ער וויל, ור' עקיבא, ר' עקיבא זאגט מכי אם לשארו נפקא אז מען מעג, קען איך אפלערנען פון כי אם לשארו, שטייט דאך אין פסוק לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו. וואלט איך דאך שוין געוואוסט אז ס'איז דא א רשות זיך מטמא צו זיין. יעצט, לה יטמא למה לי? וואס זאגט מיר דער פסוק לה יטמא? דאס איז לחובה, אז ס'איז א חובה זאל זיך מטמא זיין. ור' ישמעאל, און ר' ישמעאל זאגט, וואס דארף מען אין אמת'ן די רשות ווייס איך פון דארטן איז דאך מיר איבעריג לה יטמא, לה מטמא. ער מעג זיך מטמא זיין לה צו די קרובים, ואין מטמא לאיבריה, דער דין איז אז איבר מן החי איז מטמא כאיבר מן המת, דארף מיר דערציילן דער פסוק אז נישט מכח דעם דין ווי רב עקיבא זאגט אז ס'איז א חוב, אז די רשות גיב איך דיר נאר לה. צו דעם גוף מעג ער זיך מטמא זיין, אבער לאיבריה טאר ער זיך נישט מטמא זיין. ורב עקיבא, און רב עקיבא, לכאורה איך דארף דאך האבן דעם לה יטמא אויף איברים, רב עקיבא זאגט אזוי, אם כן, כ'זאל אזוי אויך זאגן, ער קומט מיר נישט דערציילן קיין חוב, ער קומט מיר נאר דערציילן די דרשה, אז ואין מטמא לאיבריה, לכתוב רחמנא לה, זאל מיר נאר שטיין לה.

און אז ס'שטייט מיר יטמא איז דער טייטש אז ס'איז א חוב. ורבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אזוי, דער עיקר לימוד איז דער לה ולא לאיבריה, איי די יטמא וואס שטייט מיר, איידי דכתב לה, ווייל איך דארף דאך האבן דעם לה מכח וועלכן צו דערציילן דעם דין ולא לאיבריה, כתב נמי יטמא, איז זאגט ער אויכעט יטמא, לכדתנא דבי רבי ישמעאל, אזוי ווי מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן, דתנא דבי רבי ישמעאל, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן, כל פרשה שנאמרה ונשנית, יעדע פרשה וואס איז געווארן געזאגט אין דער תורה איז געווארן איבערגע'חזר'ט, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, דא איז דא דער חידוש לה ולא לאיבריה, איז מכח דעם זאגט ער שוין אויך דעם יטמא. די דריטע מחלוקת וואס רבי ישמעאל זאגט רשות און רבי עקיבא זאגט חובה, שטייט ביי עבד כנעני לעולם בהם תעבודו,

רשות דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט, לעולם בהם תעבודו מיינט מען דו קאנסט ארבעטן מיט דעם עבד כנעני, אז דו ווילסט קאנסטו אים באפרייען. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט חובה, ס'איז א חוב מיט אים צו ארבעטן, און אויב איך טו אים באפרייען בין איך עובר די מצוות עשה פון לעולם בהם תעבודו.

די זיבן פעלקער וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל שטייט, כ'טאר קיינעם נישט לאזן לעבן, כ'טאר נישט נעמען קיינעם פון זיי פאר קיין עבד, איצטריך נמי למיכתב לעולם בהם תעבודו, מוז איך אויך האבן דעם לעולם בהם תעבודו, למישרי ס'זאל מותר זיין, אחד מכל האומות, איינער פון אלע אומות, אחוץ פון די זיבן פעלקער, פון די אנדערע שבעים אומות. שבא על הכנענית, ער איז געקומען אויף א כנענית, דאס וואס שטייט כנענית איז לאו דווקא כנענית, מען מיינט אויף איינע פון די שבעה אומות, נאר אלע ווערן אנגערופן על שם כנען ווייל די לאנד האט געהייסן כנען. והוליד ממנה בן, און ער האט געבוירן פון איר א זון, דאס הייסט דער טאטע איז. נישט פון די שבעה אומות, און די מאמע איז פון די שבעה אומות, שאתה רשאי לקנותו, אז דו קאנסט אים קויפן פאר א עבד, ווייל איך גיי נאך דעם טאטן, מעג איך אים לאזן לעבן. דתניא און מיר האבן געלערנט מנין לאחד מן האומות, וואנען ווייס איך איינער פון די אלע פעלקער, פון די זיבעציג פעלקער, שבא על הכנענית, ער איז געקומען אויף א כנענית, והוליד ממנה בן, און ער האט געבוירן פון איר א זון, שאתה רשאי לקנותו בעבד, אז דו מעגסט אים קויפן פאר א עבד, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו. פריער ווערט דערמאנט אין פסוק ויקרא פרק כ ה, ווערט דארט דערמאנט די דינים ווען איך האב א עבד עברי, לא תעבוד בו עבודת עבד, און דער פסוק זאגט דארטן כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, ווייל זיי זענען מיינע קנעכט, איז לא ימכרו ממכרת עבד, מען קען זיי נישט פארקויפן, מען זאל אויסרופן ווען מען פארקויפט א עבד, נאך ווערט דארט דערמאנט לא תרדה בו בפרך ויראת מאלקיך, נאכהער פסוק מ ד שטייט דארט אזוי, אויב אזוי אז דו טוסט נישט ארבעטן מיט א איד, קיין שווערע ארבעט. און ביי די שבע אומות זאג איך דאך דיר, לא תחיה כל נשמה, טא ווי וועסטו האבן עבדים, ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, די קנעכט וואס דו וועסט האבן פון די פעלקער וואס ארום אייך, מהם תקנו עבד ואמה, פון זיי קענסטו קויפן א עבד ואמה. נאכהער זאגט א פוסק מ ה וגם, און נאך מעגסטו קויפן עבדים מבני התושבים, דאס ווארט תושבים איז די טייטש דיע וועלכע זענען געקומען זיך דא באזעצן, הגרים עמכם, זיי וואוינען יעצט מיט אייך, מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, די וואס די תושבים האבן געבוירן בארצכם, והיו לכם לאחוזה, דאס זאל זיין צו אייך פאר אחוזה. זאגן מיר, אז דער פסוק זאגט מבני התושבים, הגרים עמכם, מהם, תקנו, ווען ער קומט פון א צווייט ארט וואס האט זיך דא באזעצט, קענסטו אים קויפן פאר א עבד. יכול, קען איך מיינען, אף הכנעני שבא על אחת מן האומות, אז ער, דער טאטע איז א כנעני, ער איז געקומען אויף איינע פון די אנדערע אומות, והוליד ממנה בן, און האט געבוירן א זון, שאתה רשאי לקנותו בעבד, אז דו מעגסט קויפן פאר א עבד, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר הולידו בארצכם, די וואס זיי ווערן געבוירן אין אייער לאנד, מן הנולדים בארצכם, די וואס זיי ווערן געבוירן אין אייער לאנד, דאס הייסט די בני התושבים, פרעמדע וואס זענען געקומען אין ארץ ישראל און זיי האבן דא גענומען פרויען, פון זיי קענסטו קויפן. ולא מן הגרים בארצכם, אבער די קינדער וואס זענען געבוירן געווארן צו די איינוואוינער פון אייער לאנד, און זיי זענען אוועקגעגאנגען ערגעץ אנדערש, זיי האבן גענומען א פרוי וואס איז נישט פון די שבעה אומות, און נאכער קומען זיי צוריק וואוינען ווי דעם טאטנ'ס טאטע וואוינט, פון זיי קענסטו נישט קויפן. דער סדר איז דאך אזוי, אז דער מאן גייט צו דער פרוי, אז איך זאג תושבים, און די טאטע. וגם בני התשובון. און נאכער שטייט אין פסוק אשר הולידו בארצכם, מיינט מען פון א אנדער פאלק איז ער געקומען אין ארץ כנען גענומען א פרוי, הגרים אתכם מיינט מען געבוירן זענען זיי דא נישט געבוירן, זיי זענען געווארן געבוירן אין א אנדער לאנד, דער כנעני איז געגאנגען אין א אנדער לאנד ער האט גענומען א פרוי, נאכער קומען זיי וואוינען אין דעם ארט פון וואו זייער טאטע שטאמט. איז דעריבער דער לעולם בהם תעבודו גייט מען נישט דערציילן אז ס'איז א חובה מיט זיי צו ארבעטן, נאר אז איך מעג קויפן א עבד אחד מכל האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן. אבער רבי עקיבא, פון וואנען ווייסט רבי עקיבא דעם דין? ער זאגט ממהם תקנו, דאס ווייס איך דאך טאקע פון דעם פסוק ווי די ברייתא האט פריער געזאגט, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם.

בלייבט דאך שווער, פארוואס זאגט נישט רבי ישמעאל לעולם בהם תעבודו איז א מצוות עשה? רבי ישמעאל זאגט, דער בהם, דאס וואס שטייט לעולם בהם תעבודו ולא באחיכם, מיט אייערע ברידער זאלט איר נישט ארבעטן קיין עבודת עבד. ר' עקיבא, פון וואנעט ווייסט עס ר' עקיבא, בהם ולא באחיכם? באחיכם מסיפא דקרא נפקא, דאס ווייס איך פון דעם סוף פסוק, נאך לעולם בהם תעבודו שטייט דאך ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך. ר' ישמעאל, דעם דין מ'זאל נישט ארבעטן באחיכם עבודת עבד ווייס איך דאך פון סוף פסוק.

און מען באמערקט עס נישט און עס טוט אלעס פארניכטן, אזוי מאכט עס אויך חרוב די הויז. ואמר רב חסדא, נאך האט רב חסדא געזאגט, תוקפא בביתא, אז אין הויז איז פארהאנען כעס, כי קריא לשומשמא, מאכט עס חרוב די הויז, ווי דער ווארעם מאכט וואס עס שאפט זיך אין די מאן, אין די קערנדלעך, מאכט מאן די קערנדלעך. אידי ואידי, ביידע זאכן, צי וואס די כעס, צי זנות, וואס מיר האבן פריער געזאגט עס מאכט חרוב די הויז, באיתתא, איז ווען די פרוי איז מזנה אדער זי איז א כעסנית, ווייל די פרוי פארנעמט זיך מיט זנות און זי טוט נישט וואס זי דארף טון אין שטוב, און די זעלבע זאך ווען זי איז אויפגערעגט טוט זי נישט פאר דעם שטוב וואס מען דארף, אבל בגברא, אבער ביי דעם מאן. לית לן בה איז נישט פארהאנען די זאך אז מ'זאל מאכן חרוב די הויז. ואמר רב חסדא, נאך האט רב חסדא געזאגט, בתחילה אין אנפאנג, בתחילה אין אנפאנג קודם שחטאו ישראל, ווי רשי טייטשט איידער די אידן האבן געזינדיגט מיט עריות, היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, האט די שכינה גערוהט מיט יעדן איינעם, און רשי זאגט בביתו, אין זיין הויז. שנאמר, שטייט אין פסוק, כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אז דער אייבערשטער גייט אין דיין מחנה אין דיין הויז, כיוון שחטאו, אז די אידן האבן געזינדיגט, נסתלקה שכינה מהם, און די שכינה קומט נישט מער אין הויז, זי קען נישט זען די עבירות וואס די מענטשן טוען. שנאמר ווי שטייט אין פסוק ולא יראה בך ערות דבר, ס'זאל נישט ווערן געזען ביי דיר ערות דבר, ושב וועט זיך דער אייבערשטער אומקערן מאחריך, פון דיר, און דער מהרש א זאגט דא אויף דער גמרא אז דאס האט א המשך צו דעם פריערדיגן, פון רש י זעט מען אויס רש י זאגט בביתו. אז גייט ארויף אויף פריער אויף די פריערדיגע מימרא אז זנות מאכט חרוב די הויז האט דאך געזאגט רב חסדא און דאס זאגט אויך רב חסדא אז דאס הייסט אז פאר דעם חטא זנות איז די שכינה געווען ביי יעדן איינעם און דאס איז די ברכת הבית ווי שטייט אין פסוק בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך און דער היפך פון דעם איז אז ביי חטא הזנות איז דאך דעמאלט דא די סילוק שכינה, און דעמאלט אז ס'איז דא די סילוק שכינה איז נישט דא די ברכה, און במילא זאגט דער מהרש א וואס רש י האט פריער געזאגט לפי שהיא מתעסקת בזנוניה ולא משמרת ביתה, דארף איך צו דעם נישט אנקומען, נאר רש י קען זאגן איינפאך ווייל די סילוק השכינה דאס געבט אוועק די ברכת הבית, און אויב עס געבט אוועק די ברכת הבית ווערט די הויז חרוב. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל העושה מצוה אחת בעולם הזה, ווען איינער טוט א מצוה אויף דער וועלט, איז דאך פון יעדע מצוה וואס א מענטש טוט ווערט באשאפן א מלאך טוב, א פרקליט, און די זעלבע פארקערט פון א עבירה, ווערט באשאפן א קטיגור, איז אז ער טוט א מצוה אויף דער וועלט, מקדמתו. נאך הונדערט און צוואנציג יאר איז דער דער מלאך וואס ווערט באשאפן פון דער מצוה זיך מקדם, והולכת לפניו די מצוה גייט פאר פאר אים לעולם הבא, שנאמר ווי שטייט אין פסוק והלך לפניך צדקך, און ווי וועט זיין פארקערט וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, אז איינער טוט אויף דער וועלט אן עבירה, מלפפתו טוט אים די עבירה ארום ארום נעמען, והולכת לפניו און ס'גייט פאר אים ליום הדין. שנאמר ווי שטייט אין פסוק ילפתו טוהן זיך באהעפטן אורחות דרכם זייערע וועגן יעלו וועט ארויף גיין בתהו מיט וויסקייט ויאבדו, דער מהרש"א פרעגט דא א שטארקע קשיא פארוואס ביי א מצוה שטייט אז די מצוה גייט פאראויס פאר אים און ביי אן עבירה שטייט אז זי איז צוגעבינדן צו אים, זי איז צוגעבינדן מיט אים, זאגט דער מהרש"א אזוי, אז ביי א מצוה גייט דער מענטש נאך, ער גייט בשמחה, די מצוה דארף נאר אים ווייזן דעם וועג, אבער ווען איינער טוט אן עבירה, איז מוז מען אים ארומבינדן ווייל ער גייט נישט גערן דארטן, ס'איז ווי מען פירט איינעם צו די תליה, דעריבער ווערט דא דערמאנט דאס לשון פון צובינדן, ער וואלט גערן ווי מען זאגט זיך אפגעלאזט, נישט מיטגעגאנגען. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט, קשורה בו ככלב, ס'איז צוגעבינדן צו אים. ווי א כלב גייט קיינמאל נישט אוועק פון פון זיין בעלבאוס, שנאמר שטייט אין פסוק ולא שמע אליה, יוסף האט נישט געהערט צו פוטיפר'ס פרוי לשכב אצלה להיות עמה, איז דער מהרש"א זאגט די דיוק איז שטייט דאך שכבה עמי, האט געדארפן שטיין לשכב עמי. אז שטייט לשכב אצלה מיינט מען לשכב אצלה בעולם הזה, אזוי ווי מען זאגט די די זאך ווערט מפורסם מען ליידט בעולם הזה און להיות עמה לעולם הבא אין גיהנם. תנן התם, מיר האבן דארטן געלערנט שהיה בדין, מצד הלימוד וואלט איך געדארפן זאגן אז א עד אחד זאל נישט זיין באגלייבט, מיר האבן דאך פריער געלערנט, אז אויב ס'איז געווען קינוי וסתירה און ס'קומט צו גיין עד אחד און ער זאגט אז נטמאה, טו איך אים גלייבן, איז באמת'ן שהיה בדין אז עד אחד זאל איך נישט גלייבן. און מה עדות הראשונה, הראשונה מיינט מען דא די פריערדיגע, דא וועלכעס הייסט דאס די סתירה, שאין אוסרתה איסור עולם. דורך סתירה ווערט זי נישט גע'אסר'ט קיין איסור עולם, ווייל אויב זי וועט טרינקען און ס'וועט זיך ארויסווייזן אז זי איז טהורה, איז דאך מותר צום מאן און זי מעג עסן תרומה. איז דאך, קומט דאך אויס אז די עדות הראשונה טוט נישט אויף קיין אזא גרויסע זאך, דאך איז דער דין אינה מתקיימת בפחות משניים, אויף סתירה מוז זיין צוויי עדות, עדות האחרונה, די עדות האחרונה טומאה וואס דאס איז שפעטער, דאס איז נאך די סתירה. שאוסרתה איסור עולם וואס דעמאלט ווערט דאך טאקע גע'אסר'ט איסור עולם, אינו דין איז דאך אוואדע און אוואדע שלא תתקיים בפחות משניים אז מען זאל נישט אסר'ן ווינציגער פון צוויי עדות, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ועד אין בה כל שיש בה, יעדער עדות וואס איז דא אין איר איז ער באגלייבט, ווייל איך האב דאך, די גמרא האט דאך פריער געזאגט דף ב' עמוד א', אז ועד מיינט מען נישט אויף דער מענטש, נאר מען מיינט די קיין עדות איז נישט דא, קיין צוויי איז נישט דא, נאר ס'איז נאר דא איינער, און די תורה טוט איר אסר'ן, און ווען רעדט זיך דאס? ווען ווערט זי גע'אסר'ט דורך איינעם? אז אויב ס'איז פריער געוועזן קינוי וסתירה. וקל וחומר לעדות ראשונה מעתה, יעצט קען איך אפלערנען א קל וחומר א סתירה זאל זיין מיט איין עדות, ווי אזוי? ומה דאך עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם, די עדות אחרונה אט די אויף טומאה, זאגן מיר מתקיימת בעד אחד, עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד. אזוי קען איך אפלערנען א קל וחומר. תלמוד לומר שטייט אין פסוק כי מצא בה ערות דבר, ביי אישה נואפת שטייט כי מצא בה ערות דבר, ולהלן הוא אומר און דארטן שטייט על פי שני עדים ועל פי שלושה עדים יקום דבר, א זאך ווערט באשטעטיגט דורך צוויי עדות, מה דבר האמור להלן, דער דבר וואס שטייט דארטן על פי שניים עדים, אף כאן אזוי דא אויכעט על פי שניים. אין אמת'ן די תוס' פרעגט די קשיא, און ס'איז די תוס' מ'מוז זיך אזוי לערנען פשט פריער דף ב' עמוד א' ווי קען איך גיין אפלערנען ווייל איך גלייב עד אחד בטומאה, זאל איך גלייבן עד אחד בסתירה? בטומאה גלייב איך ווייל ס'איז שוין רגליים לדבר, ס'איז שוין געווען קינוי און ס'איז שוין געווען צוויי עדות אויף סתירה, דעריבער טו איך גלייבן, אבער אבער אבער זאגן סתירה איז דאך נאכנישט דא קיין רגליים לדבר. פרעגט די גמרא, וואס דארפסטו אפלערנען פון א גזירה שווה, הא די זאך אז ביי סתירה מוז זיין צוויי עדות, מכי מצא בה ערות דבר נפקא, זאגסט כ'לערן עס אפ מכי מצא בה ערות דבר, מבה נפקא, איך קען דאך דאס אפלערנען פון בה, פון דעם פסוק וואס איך לערן אויס אז איין עדות איז באגלייבט ביי טומאה, אין פסוק שטייט ועד אין בה, זאגן מיר בה, נאר ביי טומאה גלייב איך איין עדות, ולא בקינוי, נישט ביי די ווארענען, בה, ולא בסתירה, וויבאלד אזוי דארף איך זאגן, וואס זאג איך, איך לערן עס אפ פון א גזירה שוה? ענטפערט די גמרא הכי נמי קאמר, אין אמת'ן לערן איך עס טאקע אפ פון דער גזירה שוה. אה, די איך לערן עס אפ פון דעם בה, תלמוד לומר בה, בה ולא בקינוי, בה ולא בסתירה. און די גזירה שוה דארף איך האבן אויף עפעס אנדערש, וטומאה בעלמא, איז מדובר אז ס'איז דא עדות שנטמאה, בלא קינוי ובלא סתירה, דלא מהימן עד אחד מנלן, פון וואנעט ווייס איך? איך גלייב נישט איין עדות. זאגן מיר נאמר כאן כי מצא בה ערות דבר, ביי אשה נואפת שטייט כי מצא בה ערות דבר, ונאמר להלן על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר, זאגן מיר מה דבר האמור להלן, דארטן ביי די על פי שטייט דאך עדים שניים, אף כאן עדים שניים, איז די גזירה שווה גייט מען זאגן אויף עפעס אנדערש, טאקע אז קינוי וסתירה דארף זיין צוויי עדות דארף איך נישט קיין גזירה שווה דאס לערן איך אפ פון דעם בה און די גזירה שווה גייט מיר זאגן אז אן קינוי און אן סתירה מוז זיין צוויי עדות איר צו אסר'ן אויפן מאן. רש"י.